זונטאג קדושים, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די ואו פון די מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה וידבר ה' אל משה לאמור, זאגט דער תרגום ומליל ה' עם משה למימר, זאגט דער פסוק דבר רעד אל כל עדת בני ישראל צו די גאנצע געמיינדע פון די אידישע קינדער ואמרת אליהם און דו זאלסט זיי זאגן קדושים תהיו הייליג זאלט איר זיין, קדוש אני ה' אלקיכם, ווייל איך, ענקער באשעפער, איז הייליג. זאגט רשי דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד דאס לערנט אונז שנאמרה פרשה זו בהקהל, די פרשה איז געזאגט געווארן מיט א פארזאמלונג, די גאנצע עולם איז געווען פארזאמלט מפני שרוב גופי תורה תלויין בה, די רוב פון די עיקר חלקים פון די תורה ליגן אין דעם פרשה, ווי ס'שטייט אין מדרש, עס ווערט געברענגט אין די ראשונים, אז אין די פרשה טרעפט מען די זעלבע מצוות וואס זענען אראפגעשריבן געווארן אין די עשרת הדיברות, אין די עשרת הדיברות שטייט אנכי השם אלקיך, און דא שטייט אני השם אלקיכם, אין די עשרת הדיברות שטייט לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, און דא שטייט אל תפנו אל האלילים, דארטן שטייט לא תשא, און דא שטייט ולא תשבעו בשמי לשקר, דארט שטייט שמור את יום השבת לקדשו, און דא שטייט ואת שבתותי תשמורו, דארט איז מען אנגעזאגט געווארן כבד את אביך ואת אמך, און דא שטייט אויכעט איש אמו ואביו תיראו, אין די עשרת הדיברות שטייט לא תרצח און דא שטייט לא תעמוד על דם רעך, אין די עשרת הדיברות שטייט לא תנאף, און דא אין די פרשה שטייט מות יומת הנואף והנואפת, אין די עשרת הדיברות שטייט לא תגנוב און דא שטייט לא תגנובו, אין די לוחות שטייט לא תענה און דא שטייט לא תלך רכיל, אין די לוחות שטייט אויכעט לא תחמוד און דא שטייט לא תעשוק, זעט מען אז מער ווייניגער איז דא איבערגעחזר'ט געווארן אין פרשת קדושים די הויפט ענינים וואס זענען פארשריבן געווארן אין די עשרת הדברות, און דער ש"ך על התורה איז טאקע מסביר פארוואס ס'האט אויסגעפעלט אז מ'זאל איבערזאגן די עשרת הדברות דא. זאגט ער ווייל בשעת מתן תורה האט מען עס אלעס געזאגט מיט א לשון יחיד, וואלטן אידן זיך געקענט ארויסדרייען און זאגן אז דאס איז געזאגט געווארן נאר פאר משה רבינו, אזוי ווי מען טרעפט טאקע נאך די עגל האט מען געזאגט די טענה. דערפאר האט דער אייבערשטער איבערגעשריבן די גאנצע פרשה דא אלעס מיט א לשון רבים, אז יעדער זאל וויסן אז מען מיינט אים אויכעט, ס'מיינט יעדן איינעם. זאגט רשי קדושים תהיו הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, רשי לערנט אז קדושים תהיו איז א המשך פון די סוף פרשת אחרי וואס דארט איז געשטאנען אז מען זאל זיך היטן פון עריות, זאגט דא די פסוק אז מען זאל זיין אפגעשיידט פון עריות און פון די אלע סארטן עבירות וואס האבן צו טון מיט זנות. ווייל דאס ווערט אנגערופן קדושה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה וואו דו טרעפסט א צאם אויף עריות אתה מוצא קדושה דארט איז דא קדושה, קדושה מיינט פארקערט פון עריות, ווי ס'שטייט אישה זונה וחללה שטייט נעבן דעם אני ה' מקדשכם, ולא יחלל זרעו שטייט אני ה' מקדשו, קדושים יהיו שטייט נאכדעם אישה זונה וחללה. דער רמבן זאגט אז אין תורת כהנים שטייט נישט הוו פרושים מן העריות, נאר ס'שטייט סתם אז מ'זאל זיין פרושים אפגעשיידט, און דער רמבן איז עס מסביר לפי דרכו אז דאס מיינט פשוט אז א מענטש זאל זיך מקדש זיין אפילו ביי די זאכן וואס איז מותר פאר אים. זאגט ער, די תורה האט דאך נאר גע'אסר'ט פארשידענע מאכלות אסורות און ביאות אסורות, אבער אפילו ווען איינער זאל נישט עובר זיין אויף קיין איין איסור קען ער נאך אלץ זיין א נבל ברשות התורה, צום ביישפיל ער וועט עסן א גאנצן טאג פלייש און טרינקען וויין, און רעדן זאכן וואס מען דארף נישט, הגם ס'איז נישט קיין איסורים. האט די תורה דא אנגעזאגט קדושים תהיו פרושים תהיו, מען דארף זיין אפגעשיידט, מען דארף זיך הייליגן אפילו אויף די ענינים וואס די תורה האט יא ערלויבט, דארף מען אויכעט ארויסנעמען דערפון נאר וויפיל ס'פעלט זיך אויס אויף צום לעבן. זאגט די תרגום, מליל עם כל כנשתא דבני ישראל ותימר להון קדישין תהון ארי קדיש אנא השם אלקכון. דער אבן עזרא זאגט אז דער המשך פון פרשת קדושים מיט די פרשת עריות פון סוף פרשת אחרי, ווייל נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז אויב מען וועט זינדיגן מיט עריות וועט מען ארויסגעווארפן ווערן פון ארץ ישראל, האט דער אייבערשטער געזאגט נישט נאר די איסורים פון עריות טוען ארויסווארפן דעם פאלק פונעם לאנד, נאר אויכעט די אנדערע מצוות וואס מען רעכנט דא אויס אין פרשת קדושים, זענען אויכעט זייער הארבע זאכן וואס מען קען פארטריבן ווערן אין גלות אויב מען איז עובר דערויף. זאגט דער פסוק איש א יעדער מענטש אמו זיין מאמע ואביו און זיין טאטע תיראו זאלט איר פארכטן, ואת שבתותי תשמרו און מיינע שבתים זאלט איר אפהיטן, אני ה' אלוקיכם, איך בין ענקער באשעפער, און אז איך היט שבת, דארף איר אויכעט אפהיטן שבת. זאגט רש"י איש אמו ואביו תיראו, כל אחד מכם תיראו אביו ואמו זה פשוטו, רש"י שטעלט זיך אז ער הייבט אן מיט א לשון יחיד איש און ער ענדיגט מיט א לשון רבים תיראו, זאגט ער איש מיינט אזוי ווי איש ואיש יעדער מענטש, זאלט איר אלע מורא האבן פון די מאמע און די טאטע. ומדרשו, אין לי אלא איש נאר א מאן דארף מורא האבן פון זיין טאטע מאמע, אישה מנין פון וואו זעהן מיר א פרוי אויכעט, כשהוא אומר תיראו הרי כאן שנים ס'גייט ארויף אויף אלעמען. אם כן למה נאמר איש, פארוואס טאקע הייבט זיך אן דער פסוק מיט א לשון זכר, שהאיש סיפק בידו לעשות, דער מאן האט אייביג די מעגליכקייט אין די הענט צו פאלגן טאטע מאמע, אבל אישה רשות אחרים עליה, א פרוי האט דאך געוויסע צייטן וואס זי איז אונטער די רשות פון איר מאן, ממילא קען זי נישט אייביג אויספאלגן די טאטע מאמע ווייל זי איז דאך אונטערגעווארפן אונטערן מאן, אבער תיראו קומט זאגן אז אין יענע צייטן וואס דער מאן ערלויבט איר יא האט זי יא א חיוב צו מכבד זיין און מורא האבן פון טאטע מאמע.

ובכבוד, ווען ס'רעדט זיך פון אפגעבן כבוד, הקדים אב לאם האט ער האט ער האט ער מקדים געווען, כבד את אביך און נאכדעם, ואת אמך, לפי שגלוי לפניו, ס'איז געווען באוויסט פארן אייבערשטן שהבן מכבד את אמו יותר מאביו, א זון איז נאטירליך מער מכבד די מאמע מער ווי די טאטע מפני שמשדלתו בדברים, זי רעדט אים איבער מיט גוטע רייד, האט ער געזאגט, כבד את אביך ואת אמך, מ'זאל מכבד זיין דעם טאטן פונקט ווי די מאמע. אין אבן עזרא שטייט אז די טעם פארוואס דא שטייט קודם אמו און נאכדעם ואביו, ווייל א זון קען קודם די מאמע, ער דערקענט קודם די מאמע ווען ער איז א קליין קינד, הערשט שפעטער דערקענט ער דעם טאטן. ואת שבתותי תשמורו זאגט רש"י סמך שמירת שבת למורא אב, לומר, אף על פי שהזהרתיך על מורא אב, אבער אם יאמר לך טאמער די טאטע וועט דיר זאגן חלל את השבת זאלסט פארשוועכן דעם שבת, אל תשמע לו זאלסטו אים נישט צוהערן. וכן בשאר כל המצוות, יעדע סארט זאך, אויב די טאטע הייסט דיר עובר זיין אויף איינע פון די זאכן פון די תורה, דארפסטו אים נישט פאלגן, פארוואס? ווייל אני ה' אלוקיכם פירט אויס די פסוק, אתה ואביך חייבים בכבודי, דו מיט דיין טאטע זענען ביידע מחויב אין מיין כבוד, לפיכך לא תשמע לו לבטל את דבריי. פרעגט דער חזקוני, פארוואס דארף איך א פסוק צו זאגען אז אויב די טאטע הייסט עובר זיין אויף א מצוה דארף מען אים נישט פאלגען אונז ווייס מען דאך ונשיא בעמך לא תאור דרשנ'ט מען בעושה מעשה עמך אויב דער נשיא פירט זיך נישט אויף אזוי ווי אן ערליכער איד דארף מען אים נישט אויספאלגען און מען מעג אים שעלטען און די זעלבע זאך ביי א טאטע אויב ער הייסט עובר זיין אויף א עבירה איז ער דאך אויס ערליכער איד דארף מען אים נישט אויספאלגען גייט שוין נישט אן ביי אים די מצוה פון כיבוד אב ואם. זאגט ער, די חידוש וועט זיין אז אפילו די טאטע האט אים געהייסן עובר זיין אויף א מצוה דרבנן, אויף א שבות, וואלט איך אפשר געקענט זאגן אז די כיבוד אב ואם וואס איז א דאורייתא זאל יא דוחה זיין דעם שבות, זאגט מיר דער פסוק ניין. זאגט רש"י, איזהו מורא, וואס מיינט מען האט מורא פון טאטע מאמע, לא ישב במקומו, מען זעצט זיך נישט אראפ אויף זיין פלאץ ולא ידבר במקומו, ער רעדט נישט אנשטאט אים, ולא יסתור את דבריו, ער זאל נישט זאגן אנדערש ווי אים צעווארפן זיינע רייד, ואיזהו כיבוד, וואס איז כבוד, מאכיל, ער געט אים צו עסן, ומשקה, און ער געט אים צו טרינקען, מלביש, ער קליידעט אים אן, ומנעיל, ער טוט אים אן די שיך, מכניס, ער פירט אים אריין, ומוציא, און ער פירט אים ארויס. זאגט דער תרגום, גבר מן אמיה ומן אבוהי תהון דחלין, וית יומי שביא דילי תטרון אנא השם אלקכון. זאגט דער פסוק, אל תפנו אל האלילים, איר זאלט אייך נישט קערן נאך די אפגעטער, ואלהי מסכה לא תעשו לכם, איר זאלט אייך נישט מאכן קיין געגאסענע אפגעטער, אני השם אלוקיכם, איך בין ענקער באשעפער. זאגט רש"י אל תפנו אל האלילים לעבדם, זיי צו דינען, אלילים איז א לשון אל, אל מיינט ניין, כלא הוא חשוב, ס'איז גערעכנט ווי א גארנישט, ואלהי מסכה, זאגט רש"י תחילתן אלילים הם, אנהייבן הייבט זיך עס אן מיט א גארנישט, אבער ואם אתה פונה אחריהם, טאמער דו וועסט זיך יא ווענדן נאך זיי סופך לעשותן אלהות, די פסוק הייבט זיך טאקע אן אל האלילים אבער גלייך נאכדעם שטייט ואלהי מסכה, איינמאל מען הייבט אן נאכגיין דערויף הייבט עס אן אויסצוקוקן שוין ווי עפעס א געטליכע זאך ביי דעם מענטש. לא תעשו לכם מיינט אזוי, לא תעשו לאחרים, איר זאלט נישט מאכן פאר אנדערע, ולא אחרים לכם, און אנדערע זאלן נישט מאכן פאר ענק. ואם תאמר איי וועסטו זאגן ניין, לא תעשו לעצמכם, אפשר פאר זיך אליין טאר מען נישט מאכן, אבל אחרים עושין לכם אנדערע מעגן יא מאכן פאר אונז, הרי כבר נאמר לא יהיה לך, שטייט אין די עשרת הדיברות אז מען טאר גארנישט האבן לא שלך ולא של אחרים. דער אבן עזרא ברענגט אראפ אז אל תפנו אל האלילים מיינט אפילו נאר מיטן הארץ, נישט נאר ווי רשי זאגט אז מען טאר נישט דינען, נאר מען טאר אויך נישט אריינקלערן אין די ענינים פון די געטער און אנהייבן גלייבן דערין, ווי דער רמב ן זאגט אז מען דארף וויסן אז זיי האבן נישט קיין שום נוצן און זיי קענען גארנישט פאראויס זאגן, אלע זייערע ענינים זענען אפס ותוהו. און ער ברענגט צו פון חזל אין מסכת שבת דף קמ ט, אז אויך מיט די אויגן טאר מען נישט קוקן אויף קיין געטשקעס, וואס מען לערנט עס אויך ארויס פון דעם פסוק אל תפנו אל האלילים, זאגט ער ווייל אויב מען וועט קוקן דערויף וועט מען אנהייבן שוין טראכטן דערפון, און מען וועט אנהייבן קלערן אז דאס האט עפעס א כח. זאגט דער תרגום, לא תתפנון בתר טעוון ודחלן דמתכא לא תעבדון לכון אנא השם אלקכון. זאגט דער פסוק וכי תזבחו זבח שלמים לה', אז איר וועט שעכטן א קרבן שלמים פארן אייבערשטן לרצונכם תזבחהו, זאלט איר דאס שעכטן אז ס'זאל זיין פאר א נחת רוח, ס'זאל זיין פאר ענקער ווילן, און ווי רש י ברענגט אויך א דרש אז דאס מוז זיין מיט א מחשבה מיט א כוונה צום שעכטן. זאגט רש י וכי תזבחו. לא נאמרה פרשה זו אלא ללמד שלא תהא זביחתן אלא על מנת להאכל בתוך הזמן הזה. די קומענדיגע פסוקים וואו ס'שטייט אז א שלמים ווערט געגעסן דעם טאג וואס מ'האט עס גע'שחט'ן און א טאג דערויף, און דעם דריטן טאג פארברענט מען עס, דאס דארף איך נישט האבן צו לאזן הערן ווי לאנג מ'מעג עסן א שלמים, דאס איז שוין געשטאנען אין פרשת צו. נאר די פרשה זאגט אז בשעת מ'שחט עס זאל מען אינזין האבן דאס צו עסן אין דעם צייט וואס מ'מעג עס עסן.

זאגט דער פסוק ביום זבחכם יאכל, ווי רשי איז מסביר מיינט דאס אז בשעת'ן שחיטה זאל מען טראכטן אז מען גייט דאס עסן אין דעם טאג וואס מען האט עס געשחט'ן וממחרת און אויך צו מארגן, והנותר עד יום השלישי און דאס וואס וועט איבערבלייבן ביזן דריטן טאג באש ישרף וועט פארברענט ווערן אין פייער. זאגט רשי ביום זבחכם יאכל, כשתזבחוהו, ווען איר וועט דאס שעכטן, תשחטוהו על מנת זמן זה שקבעתי לכם כבר, אויפן תנאי אז דאס וועט געהאלטן ווערן און געגעסן ווערן נאר אין דעם צייט וואס איך האב באשטימט שוין ווילאנג מען מעג עסן שלמים, זאגט די תרגום, ביומא דיתנכיס יתאכיל, וביומא דבתרוהי ודישתאר עד יומא תליתאה, בנורא יתוקד. די נביאים לערנט מען די וואך אין יחזקאל קאפיטל כ, וואס דאס איז די הפטורה פון די ספרדים, ס'איז דא אין דעם תוכחות אויף מערערע עבירות וואס ווערן אויסגערעכנט אין פרשת קדושים. איז מען הייבט דא אן צו לערנען פון פסוק ב', וועמיר אויסשמועסן וואס עס שטייט אנהייב קאפיטל, אז ס'איז געוועזן אינעם זיבעטן יאר פון די גלות פון די קעניג יהויכין, די צענטע טאג פון די פיפטע חודש אב, זענען געקומען מענטשן פון די עלטערע פון די אידן צו יחזקאל הנביא פארשן דעם אייבערשטן און זיי האבן זיך אראפגעזעצט פאר יחזקאל, איז רשי זאגט אז זיי האבן נישט באמת געמיינט צו פארשן דעם אייבערשטן, זיי האבן געוואלט מאכן אזא פראבע, זיי האבן געזאגט אונז גיימיר פארלאנגען פונעם אייבערשטן געוויסע זאכן, און אויב ער וועט אונז נישט נאכגעבן, וועלן מיר וויסן אז ער האט אונז אינגאנצן פארלאזט, און פון יעצט און ווייטער וועלן מיר שוין נישט באשטראפט ווערן אויף די אלע עבירות וואס מיר טוען. אזוי ווי א קנעכט, איינמאל דער האר האט אים פארקויפט פאר א צווייטן, האט ער מער גארנישט מיט דעם האר, און א פרוי נאכדעם וואס זי ווערט אפגע'גט האט זי גארנישט מיט דעם מאן. איז אויב דער אייבערשטער וועט אונז נישט ענטפערן מיט די בקשות, ווייסן מיר אז מען האט מען שוין מיט אים גארנישט מער איינגעלייגט, מען וועט מער נישט באשטראפט ווערן. זאגט רשי פון וואו זע איך דאס? ווייל שפעטער אין פסוק לב און לג שטייט דער אייבערשטער האט געזאגט, דאס וואס איז ארויפגעגאנגען אויף ענקער געדאנק, אז פון יעצט און ווייטער וועט עטץ זיין אזוי ווי אלע אנדערע פעלקער און דינען עבודה זרה, דאס וועט נישט זיין אזוי, נאר מיט א געוואלד וועל איך געוועלטיגען אויף ענק. אויך דער רבי יוסף קרא זאגט אז די עלטערע אידן זענען נישט געווען קיין ערליכע, ווי מען זעט דא אין פסוק, דער אייבערשטער האט געזאגט איך גיי מיך נישט ווענדן צו ענק, איך גיי נישט אויסהערן ענקער געבעט, זיי זענען געווען רשעים, זיי האבן זיך נאר אהערגעשטעלט כאילו זיי ווילן הערן דעם דבר השם פון יחזקאל הנביא, און מען זעט טאקע אז דער נביא האט זיי צוריק געזאגט, עטס פירטס ענק אזוי ווי ענקערע עלטערן, עטס גייטס אויף טמא'נע וועגן, זעט מען פון דעם אז זיי זענען נישט געווען קיין ערליכע. דער רדק זאגט אבער אז זענען יא געווען צדיקים. איי, וואס האט ער זיי צוריק געזאגט? אז דער אייבערשטער גייט זיך נישט קערן צו זיי? אדער ער האט זיי צוריק געזאגט אז זיי טוען אזוי ווי זייערע עלטערן, זיי זענען זיך מטמא? דאס איז פשוט געוועזן וויבאלד דער דור איז געווען זינדיג, האט מען אזוי גערעדט צו די עלטסטע פונעם דור. ער זאגט גאר אז דאס איז געוועזן חנניה מישאל ועזריה וואס זיי זענען געקומען פרעגן צו די פארטריבענע גייען נאך אמאל צוריק קומען קיין ארץ ישראל און וואס וועט זיין מיט די אידן וואס זענען געבליבען אין ארץ ישראל. און זאגט ער פונקט ווי מען האט געטראפן ביי משה רבינו ווען די דור המדבר האט געזינדיגט האט דער אייבערשטער געזאגט עד אנה מאנתם האט ער גערעדט צו משה און אהרן אויכעט כאילו זיי האבן חוטא געווען די זעלבע זאך דא האט מען צוריק געזאגט פאר די זקני ישראל וואס זיי זענען יא געוועזן די ערליכע א לשון כאילו זיי האבן אויכעט חוטא געווען אבער ס'איז געוועזן בעיקר כלפי דעם דור. זאגט דער פסוק ויהי דבר השם אלי לאמר, ס'איז געקומען א דבר נבואה פונעם אייבערשטן צו מיר יחזקאל הנביא אזוי צו זאגן, זאגט דער תרגום והוה פתגם נבואה מן קדם השם עמי למימר, בן אדם, דבר את זקני ישראל, רעד מיט די עלטערע פון די אידן וואס זענען געקומען צו דיר, ואמרת אליהם און דו זאלסט זיי זאגן, כה אמר השם אלוקים אזוי זאגט דער אייבערשטער, הלדרוש אותי אתם באים, צו דען קומען זיי מיר פארשן? חי אני איך שווער אין מיין לעבן אם אדרש לכם נאום השם אלוקים דער אייבערשטער זאגט איך שווער אויב איך גיי מיך וויסנדיג מאכן פון ענק און נאכגעבן ענקער פארלאנג ברענגט רשי אראפ א מדרש אז דא האט דער אייבערשטער טאקע פארשפראכן אז ער גייט זיי נישט אויסהערן אבער אין קאפיטל ל ו שפעטער זעט מען אז דער אייבערשטער האט געזאגט איך גיי מיך יא וויסנדיג מאכן אדרש לבית ישראל זאגט ער דאס איז איינע פון די פלעצער ווי מען זעט אז אויב דער אייבערשטער האט צוגעזאגט עפעס אויף שלעכט, טוט ער יא צוריקציען דערפון, און ער דרייט אויס דעם שלעכטן גזירה אויף גוט, און אויף דעם איז געזאגט געווארן דער פסוק וואס בלעם האט געזאגט, ההוא אמר ולא יעשה, מען זאגט עס בניחותא, דער אייבערשטער האט אמאל וואס ער זאגט עפעס און ער פירט עס נישט אויס, אויב ער האט געזאגט עפעס שלעכטס צו טון פאר אידן חלילה, טוט ער עס יא משנה זיין די גזירה אויף לטובה, אזוי שטייט אין מדרש רב תנחומא.

התשפוט אותם התשפוט בן אדם, אויב דו ווילסט דיך מתווכח זיין מיט זיי יחזקאל הנביא, דו ווילסט זיי מעורר זיין אויף זייערע עבירות, את תועבות אבותם הודיעם, הייב אן מיט די תועבות פון זייערע עלטערן, מעלד זיי איין אז זייערע אור-עלטערן פאר נײַן הונדערט יאר פריער האבן זיך שוין פארזינדיגט פאר מיר. ווי רשי ברענגט דא אראפ אז די פסוק איז דא מעורר אויף זאכן וואס שטייט נישט אין ערגעץ אין די גאנצע תורה, זאכן וואס זענען פארגעקומען אין די צייטן וואס די אידן זענען געווען אין מצרים, דא שטייט ווייטער אין די פסוקים אז דער אייבערשטער האט געשיקט אהרן הכהן זאל נביאות זאגן און זאגן פאר די אידן אז זיי זאלן אוועקווארפן די עבודה זרות וואס זיי האבן געדינט אין מצרים און זיי האבן נישט אויסגעפאלגט, פארוואס טרעפט מען נישט אין די גאנצע תורה אין המשך פון די נײַן הונדערט יאר פון דעמאלטס ביז יעצט ביז די צייטן פון יחזקאל אז דער אייבערשטער זאל האבן מעורר געווען אויף דעם? נאר ס'שטייט א פסוק שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה, די נײַן הונדערט יאר איז געווען א גרויסע אהבה צווישן דעם אייבערשטן און די אידן, האט ער פארקוקט אויף די אלטע עבירות, אבער אין די צייטן פון יחזקאל האבן די אידן זייער אסאך געזינדיגט, ממילא האט זיך אויפגעוועקט דורך דעם די אלטע קריגערייען וואס איז געוועזן פאר נײַן הונדערט יאר פריער, און דער אייבערשטער איז דא געקומען מיט א טענה אז ענקערע אור עלטערן האבן שוין דעמאלטס ווידערשפעניגט דעם אידן. זאגט דער תרגום, התוכח יתהון התוכח בר אדם, ית תועבת אבהתהון הודעינון. זאגט דער פסוק, ואמרת אליהם, דו זאלסט זאגן צו זיי, כה אמר השם אלקים אזוי זאגט דער אייבערשטער, ביום בחרי בישראל, נאך אין דעם טאג וואס איך האב אויסגעקליבן כלל ישראל דארטן אין מצרים, ואשא ידי און איך האב אויפגעהויבן מיין האנט מיט א שבועה לזרע בית יעקב, צו געבן ארץ ישראל פאר די קינדער, פאר די אפשטאמיגע פון די משפחה פון יעקב, ואודע להם בארץ מצרים, איך האב מיך באקאנט געמאכט צו זיי אינעם לאנד מצרים, ווי ס'שטייט אין פסוק, ושמי השם לא נודעתי להם, און נאכדעם האט ער געזאגט לכן אמור לבני ישראל אני השם, מיט די אלע פיר לשונות פון די גאולה. ואשא ידי להם כ'האב אויך אויפגעהויבן מיין האנט צו זיי מיט א שבועה לאמור אני ה' אלוקיכם, איך וועל זיין ענקער באשעפער, איך וועל ענק אליין פירן, אן די מערכת השמים וואס זאל עפעס צוהעלפן, אנדערש ווי אלע אנדערע פעלקער, וואס זיי ווערן געפירט דורך די מזלות, דורך די שרי מעלה. זאגט דער תרגום, ותימר להון, כדנן אמר ה' אלוקים, ביומא דאתרעיתי בישראל וקיימית להון במימרי לזרעא דבית יעקב, ואתגליתי למפרקהון בארעא דמצרים, וקיימית במימרי להון למימר אנא השם אלקכון. זאגט דער אייבערשטער ביום ההוא נאך יענעם טאג נשאתי ידי להם האב איך אויפגעהויבן מיין האנט צו זיי און געשוואוירן להוציאם מארץ מצרים איך וועל זיי ארויסציען פונעם לאנד מצרים אל ארץ צו אזא לאנד אשר תרתי להם וואס איך האב אויסגעזוכט פאר זיי זבת חלב ודבש וואס עס רינט מילך און האניג צבי היא לכל הארצות דאס איז א הערליכע שיינע גליסטיגע לאנד אקעגן אלע פעלקער דאס איז די אויסדערוועלטסטע לאנד דאס וועל איך זיי געבן דאס איז ארץ ישראל זאגט די תרגום ביומא ההוא קיימית להון במימרי לאפקותהון מארעא דמצרים לארעא דיהבית להון עבדא חלב ודבש תושבחא היא לכל מדינתא זאגט דער פסוק ואומר אליהם כ'האב אבער געזאגט צו זיי כ'האב געשיקט א נבואה כ'האב געשיקט אהרן הכהן נאך פאר משה רבינו איז געקומען זאגן אז מ'גייט ארויסנעמען די אידן פון מצרים איז אהרן געשיקט געווארן צו די אידן אנצוזאגן איש שקוצי עיניו השליכו יעדער מענטש זאל אוועקווארפן די אלע אפגעטער, די מיעסע זאכן וואס ער האלט פאר זיינע אויגן, און אז מען וועט עס נישט האלטן פאר די אויגן, וועט מען שוין אויפהערן טראכטן דערפון, ווייל די אויגן און די הארץ דאס זענען די צוויי מעקלערס וואס רעדן איבער א מענטש צו אן עבירה, ובגלולי מצרים אל תטמאו, מיט די אומווירדיגע עבודה זרות פון מצרים זאלט איר אייך נישט מטמא זיין, אני ה' אלוקיכם. זאגט דער תרגום, ואמרית להון, גבר ית שקוצוהי ארחיקו מקבל עינוהי, ובפולחן טעות מצראי לא תסתאבון, אנא ה' אלקכון. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כ"ו, הדלת תסוב על צירה, אזוי ווי א טיר וואס דרייט זיך אויף איר אנגל, ס'דרייט זיך אהער, ס'דרייט זיך אהין, מ'מאכט עס אויף און מ'מאכט עס צו, אבער ס'גייט נישט ארויס פון פלאץ, ועצל על מיטתו, אזוי דרייט זיך דער פוילער אויפן בעט, ער דרייט זיך רעכטס, ער דרייט זיך לינקס, אבער ער טוט זיך נישט אפ פון דעם בעט, ער גייט נישט ארויס דאווענען, ער גייט נישט ארויס ארבעטן. נאך א פשט זאגט דער אבן עזרא, דער טיר פארקלאפט זיך שוין אויף יעדן איינעמ'ס הויז, יעדער מענטש גייט ארויס צו די ארבעט, מ'גייט ארויס צום דאווענען, צום לערנען, אבער דער פוילער מענטש, זיין טיר בלייבט אויפן פלאץ ווייל ער ליגט נאך אויפן בעט. זאגט דער תרגום, היך תרעא דמכרך על צירתא היכנא עטלא על ערסיה. זאגט דער פסוק טמן עצ עצל ידו בצלחת, דער פוילער מענטש באהאלט זיינע הענט אין דעם קריגל, אין דעם ווארעם פלאש, נאכדעם וואס מען האט אויסגעליידיגט די ווארעמע וואסער דערפון, לייגט ער דארט אריין אין די הענט אינעם קאלטן טאג און ער ווארעמט זיך אן, און ער האלט נישט ביים ארויסגיין טון עפעס. נאך א פשט, ער לייגט אריין זיין הענט אין א פלאש וואו ס'איז דא עסן, און ער זיצט א גאנצן טאג ביים שיסל און לעקט עס אויס. נאך א פשט, ער טוט גארנישט, ער ארבעט נישט, כאילו די האנט וואלט אים געווען אריינגעשטעקט אין א קליינעם קריגל און ער קען עס נישט ארויסנעמען. נלאה להשיבה אל פיו. וואס וועט זיין די סוף? די סוף וועט זיין אז ער ארבעט נישט, פארדינט ער נישט, האט ער נישט קיין עסן, אז ער האט נישט וואס צו לייגען אין מויל, קוקט עס אויס ווי ער איז אפגעמוטשעט צוריק צו נעמען די הענט אין מויל אריין, אבער די אמת איז אז ס'איז נישט מחמת אפגעמוטשעטקייט, נאר פשוט ער האט נישט וואס אין מויל צו נעמען, ווייל ער איז אזוי פויל. זאגט דער תרגום, עטלא מטשי אידיה בשחתא לאי דנהפכיה לפומיה. זאגט דער פסוק, חכם עצל בעיניו, דער פוילער איז ביי זיך אין די אויגן אזוי קלוג, מער משבעה משיבי טעם, פון די זיבן רואי פני המלך, קלוגע לייט וואס שטייען שטענדיג פארן קעניג און זיי ענטפערן אים צוריק דברים של טעם אויף יעדע זאך וואס ער פרעגט זיי, דער פוילער מענטש האלט זיך קלוגער פון יעדן איינעם און ער האט מורא'דיגע קלאמפערסט קלוגע תירוצים פארוואס ער דארף זיין אינדערהיים און נישט גיין ארבעטן. זאגט די תרגום עטלא חכים בעינוי טב מן שבעא יהבי טעמא. זאגט דער פסוק מחזיק באזני כלב, אזוי ווי איינער וואס ער כאפט אן די אויערן פון א הונט, וואס ער האט נישט קיין שום הנאה דערפון, און ער ברענגט זיך צו אז דורך דעם זאל אים די הונט בייסן. עובר מתעבר על ריב לא לו, אזוי איז ווען איינער רעגט זיך אויף און ער מישט זיך אריין אין א קריגעריי וואס האט נישט גארנישט מיט אים, ער האט נישט קיין שום הנאה פון זיך אריינמישן, און ער וועט נאר ווערן צוביסן פון די מחלוקה, ער וועט ליידן דערפון. זאגט די תרגום, דלחיט באדנוי דכלבא נצי ומתנצי על דינא דלא דיליה. זאגט דער פסוק כמתלהלה אזוי ווי איינער וואס ווערט אפגעמוטשעט, אדער אזוי ווי איינער וואס טוט נארישע שריט, היורה זיקים, ער ווארפט פיילן פון פונקן פייער, חיצים, ער ווארפט אנדערע פיילן, ומוות, ער ווארפט אזעלכע פיילן וואס האבן אנגעשמירט סם המוות און ס'הארגעט מענטשן. זאגט דער תרגום, איך הוא דמתחת דפשט גירי שניני דמותא. זאגט דער פסוק כן איש רמה את רעהו, אזוי איז אויכעט ווען א מענטש פאפט אויס זיין חבר, ווי רש"י זאגט ער פירט אראפ דעם חבר פון די דרכי חיים צו די דרכי מוות, ואמר הלא משחק אני, און ווען די חבר כאפט זיך דערויף אז ער האט אים אינגאנצן אראפגעדרייט פונעם ריכטיגן וועג, זאגט ער כ'האב נאר געמאכט א ווערטל, כ'האב נאר געטריבן ליצנות, איך מיין עס נישט ערנסט. אבער דאס איז אזוי ווי איינער וואס ער ווארפט פיילן און פונקען פייער וואס ס'פארברענט און ס'הארגעט יענעם, אזוי טוט ער אויכעט מיט זיין חבר, יענער זאגט אויכעט נאר איך מאך שפאס, איך ווארף פונקען פייער, איך שיס פיילן, אבער ס'שוין גארנישט קיין געלעכטער, דאס ברענגט אום מענטשן. זאגט דער תרגום, היכנא גברא דמרמי בחבריה ואמר מגחך גחכית. זאגט די משנה אין מסכת כלאים פרק ו'. איזהו עריס? א עריס, די איבערטייטש דערפון איז אזוי ווי אן עריסה, א בעטל. א בעטל פלעגט זיין געפלאכטן שתי וערב פון פארשידענע מינע רערלעך, די זעלבע זאך איז אויך די עריס, מען האט געמאכט פון רערלעך צאמגעפלאכטן אזא האלטער דאס זאל אונטערהאלטן די צווייגלעך פון די גפנים, טרויבן ביימער ציען זיך און שלענגלען זיך אויף אזעלכע געפלאכטענע רערעלעך, און ווען ס'איז פינף ביימער אין איינעם, אויף דעם אופן ס'ציט זיך אויף א צוים אדער אויף א וואנט, ווערט עס אנגערופן א עריס. זאגט יעצט די משנה איזהו עריס? וואס איז דער עריס? וואס אונז ווייסן מיר אז ס'איז דא ביי א עריס א מחלוקה פון בית שמאי און בית הלל, הנוטע שורה של חמש גפנים בצד הגדר, ווען איינער זאל איינפלאנצן א שורה פון פינף טרויבן ביימער נעבן א צוים שהוא גבוה עשרה טפחים, וואס די צוים איז הויעך צען טפחים, איז דאך עס א חשוב'ע פלאץ און ווען ס'ציט זיך אויף דעם די ביימער הייסט דאס א עריס. או בצד חריץ, ער האט איינגעפלאנצט די עריס נעבן א חריץ, א גריב אין די ערד שהוא עמוק עשרה טפחים ורחב ארבעה, ס'איז טיף צען טפחים און ס'איז ברייט פיר טפחים, דאס איז אויכעט א מקום חשוב, און ווען ער ציט אריין די עריס אין דעם גריב, האט עס אויכעט א דין פון אן עריס. איז די הלכה פון א עריס אז הגם ס'איז נישט ממש א כרם, אונז האבן מיר דאך געלערנט די פארגאנגענע וואכן אז א כרם מיינט נאר ווען ס'איז צוויי שורות, לויט די בית הלל מוז עס זיין צוויי שורות פון ביימער, ס'מוז זיין שתיים כנגד שתיים ואחת יוצא זנב כדי ס'זאל הייסן א כרם, כדי מ'זאל דארפן זיך דערווייטערן פיר אמות ארום און ארום פון איינפלאנצן, דא אבער וויבאלד ס'איז פינף ביימער, איינגעפלאנצט איינס נעבן די אנדערע, און ס'ליגט לעבן א חשוב'ע פלאץ, ס'ציט זיך אויף א גדר אדער אין א חריץ, האט עס שוין אויכעט א דין פון א כרם, און נותנין לו עבודתו ארבע אמות, מ'דארף זיך דערווייטערן פיר איילן, אוועקציר פון דעם גאנצן עריס, כדי צו קענען פלאנצן תבואה. פון וואו דארף מען זיך אבער דערווייטערן, איז א מחלוקה. בית שמאי אומרים, מודדין ארבע אמות מעיקר הגפנים לשדה. אויב למשל, ס'איז איינגעפלאנצט, אויף די מערב זייט פון דעם צוים איז איינגעפלאנצט די טרויבן ביימער, און אויף די מזרח זייט פון דעם צוים האט ער איינגעפלאנצט תבואה, רעכנט מען פיר איילן פון די שטאם פון די ביימער ביז די תבואה, מען רעכנט נישט פונעם צוים וואס ליגט צווישן די ביימער און די תבואה פעלד, נאר פון די שטאם פון די גפנים, אזוי האלט די בית שמאי, ובית הלל אומרים, מן הגדר לשדה, די בית הלל איז מחמיר, זיי האבן געהאלטן אז מען רעכנט נישט נאר פון די שטאם פונעם בוים, נאר וויבאלד דער בוים ציט זיך ארויף אויף דעם גדר, ווערט דער גדר אליין באטראכט אזוי ווי ס'איז א טרויבן בוים, און מען דארף פונעם צוים רעכענען די פיר איילן, וואס מען טאר נישט אין די פיר איילן איינפלאנצן קיין תבואה. אמר רבי יוחנן בן נורי, נישט דא אזא הלכה, טועים כל האומרים כן, די אלע וואס זאגן אזא מין הלכה פון א עריס, זענען זיך טועה, ס'איז נישט דא אזא מין זאך אז מען זאל ביי א עריס דארפן זיך דערווייטערן פיר איילן, אלא נאר וואו איז געזאגט געווארן אזא מין הלכה פון פיר איילן ביי א כרם, אם יש שם ארבע אמות, מעיקר גפנים ולגדר, די הלכה פון פיר איילן איז געזאגט געווארן לגבי גאר עפעס אנדערש, אויב איז דא צווישן די שטאם פון די ביימער און דעם צוים פיר אמות, און מען רעדט דא אויף א אופן וואס ס'ציט זיך נישט די צווייגלעך פון די ביימער ביז צום גדר, ווייל דעמאלטס וואלט מען טאקע נישט געמעגט פלאנצן אונטער דעם אפילו ס'איז דא מער ווי פיר אמות, נאר ס'איז דא גפנים אויף די אנדערע זייט פונעם גדר און ס'איז דא פיר אמות אפגעטיילט צווישן די גדר און די גפנים, דעמאלטס נותנין לו את עבודתו, זאגט רבי יוחנן בן נורי, געבט מען עבודת הכרם, עבודת גפן יחידית, וואס די משנה וועט באלד זאגן אז דאס איז נאר זעקס טפחים, אז מען זאל נישט איינפלאנצן אין די זעקס טפחים פון די גפנים, וזורע את המותר, די איבעריגע דריי אמות וואס איז דא צווישן די עבודת הגפן יחידית און דעם צוים, מעג מען געהעריג איינפלאנצן תבואה. אבער ער האט בכלל נישט געהאלטן פון די דין פון א עריס, אז אויב ס'ציט זיך אפאר ביימער אויף א צוים, זאל מען דארפן זיך דערווייטערן שוין פון דעם ד' אמות. וכמה היא עבודת הגפן? וויפיל הייסט עבודת הגפן פון א איינצעלע גפן? ששה טפחים לכל רוח האלט די תנא קמא זעקס טפחים פון יעדע זייט, רבי עקיבא אומר שלושה נאר דריי טפחים. משנה ב' עריס שהוא יוצא מן המדריגה דאס מיינט אז די שורה פון פינף גפנים איז געווען איינגעפלאנצט אויף א טרעפל אויף א שטח וואס איז אביסל העכער פון די גאנצע פעלד, אבער ס'בייגט זיך אראפ, די צווייגלעך ציען זיך אויף געפלאכטענע רערלעך וואס זענען יא אויפן זעלבן שטאפל ווי די פעלד. איז די עריס, דאס מיינט די געצווייגעלעך וואס ליגן אויף די רערלעך, איז יוצא מן המדריגה, וואס קומט ארויס פון דעם טרעפ, די ביימער אליין, די עיקר דערפון ליגט אויפן טרעפ, און ס'ציעט זיך אריבער די צווייגלעך צו דעם פעלד. איז רבי אליעזר בן יעקב אומר, אם עומד בארץ, אויב דער מענטש קען שטיין אויף די ערד, דאס הייסט אויפן פלאך פונעם פעלד, ובוצר את כולו, ער קען אפלעזן אלע טרויבן פון די גאנצע עריס, ער דארף נישט ארויפקריכן אויף קיין לייטער, ער דארף נישט ארויפגיין אויף די מדריגה, הרי זה אוסר ארבע אמות בשדה, ווערט עס גערעכנט ווי די גאנצע גפן איז יא איינגעפלאנצט אינעם זעלבן שטאפל פון די שדה, ווייל מען קען דאך עס אפלעזן שטייענדיג אויפן שדה, און מען דארף זיך דערווייטערן פיר איילן פון דעם גאנצן עריס, טאר מען נישט אנפלאנצן קיין תבואה ארום און ארום אין דעם פעלד, ואם לאו, טאמער מען קען נישט, שטייענדיג אויף דער ערד, דערגרייכן אראפצונעמען אלע טרויבן, מען מוז ארויפקריכן אויף א לייטער, אדער מוז מען ארויפגיין אויף דעם מדריגה, אינו אוסר אלא כנגדו, הייסט דאס נישט וואו ס'איז איינגעפלאנצט אינעם פעלד, ס'ווערט גערעכנט וואו ס'איז איינגעפלאנצט אלעס נאר אויף דעם הויעכן מדריגה און דאס איז באזונדער, ס'איז אפגעטיילט פונעם פעלד, און ס'אסר'ט נאר כנגדו, דאס הייסט דארט וואו ס'איז דא צווייגלעך פון דעם גפן, אונטער דעם עריס טאר מען נישט פלאנצן קיין תבואה, אבער דארט וואו די עריס ענדיגט זיך דארף מען מער נישט דערווייטערן קיין פיר אמות אזוי ווי פריער, נאר מ'קען גלייך איינפלאנצן, תיכף נאך דעם עריס פלאנצט מען איין תבואה. רבי אליעזר אומר, אף הנוטע אחת בארץ ואחת במדריגה, אויך ביי א געווענליכע כרם, וואס א כרם באשטייט דאך פון שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב, אויב איין שורה איז איינגעפלאנצט אויף די אונטערשטע שטאפל אויף די ערד, און די צווייטע שורה איז איינגעפלאנצט אויף א העכערע פלאץ, אויף א מדריגה, איז אם גבוהה מן הארץ עשרה טפחים, אויב די מדריגה, די הויכע שטאפל, איז צען טפחים העכער פון די ערד, קומט דאך אויס אז איין שורה פון טרויבן ביימער איז איינגעפלאנצט צען טפחים העכער ווי די צווייטע שורה. אינה מצטרפת עמה, עס קען זיך נישט צאמשטעלן אז דאס זאל ווערן אנגערופן א כרם. ואם לאו, טאמער עס איז נישטא קיין צען טפחים הויך אפגעטיילט פון איין שורה ביז די אנדערע, הרי זו מצטרפת עמה, דעמאלטס שטעלט זיך עס יא צאם, און מען דארף זיך דערווייטערן פון דעם ד' אמות אזוי ווי די שיעור פון א גאנצע כרם. אבער אויב ס'איז יא צען טפחים אפגעטיילט האט עס א דין יעדע איינס ווי א גפן יחידית, מ'דערווייטערט זיך זעקס טפחים און די איבריגע מעג מען אנפלאנצן. משנה ג' המדלה את הגפן, ווען איינער הייבט אויף דעם צווייגן פון דעם וויינשטאק אז ס'זאל זיך ציען, על מקצת אפיפירות, אפיפירות מיינט זייער ענדליך צו א עריס, נאר א עריס רעדט מען נאכדעם וואס מ'האט שוין ארויפגעלייגט די צווייגלעך אויף די געפלאכטענע רערלעך, און אפיפירות איז די געפלאכטענע רערלעך אליין, מען מאכט אזוי ווי א חופה, מען מאכט אפאר שטאנגען און אויף דעם מאכט מען אזוי ווי א דאך פון געפלאכטענע צווייגעלעך אז אויף דעם זאל זיך ארויפציען די צווייגלעך פונעם גפן. איז דא רעדט מען אז ער האט אויפגעהויבן דעם גפן על מקצת אפיפירות, ער האט נישט איבערגעדעקט דעם גאנצן דעכל מיט צווייגלעך פון די טרויבן בוים, נאר אויף א חלק דערפון. איז וויבאלד אבער די אפיפירות איז א אילן סרק וויאזוי מ'וועט באלד זעהן אין די משנה, ס'איז א ליידיגע בוים, האט עס נישט קיין חשיבות, ווערט עס בטל אינגאנצן און ס'ווערט גערעכנט ווי דאס איז א גפן, ממילא לא יביא זרע אל תחת המותר, טאר מען נישט איינפלאנצן קיין תבואה אפילו אונטער די איבריגע חלק פון די אפיפירות וואו ס'איז נאכנישט ארויסגעצויגן געווארן די צווייגלעך פון דעם גפן וואס לויפט העכער דעם. אם הביא, אויב ער האט יא איינגעפלאנצט דארט תבואה לא קידש, ס'ווערט נאכנישט אסור, אבער ואם הילך החדש, אויב די נייע צווייגלעך פון דעם גפן האבן אנגעהויבן זיך אויסצושפרייטן און ארויסגיין אויך העכער די תבואה, אסור. אויב ס'איז אריינגעוואקסן אין די צייט וואס ס'איז געוועזן די טרויבן העכער די תבואה איז אריינגעוואקסן ביי די תבואה א צוויי הונדערטסטל, איז עס אסור געווארן. וכן המדלה על מקצת אילן סרק, די זעלבע הלכה וועט זיין ווען איינער הייבט אויף די צווייגלעך פון א טרויבן בוים און ער ציט דאס, ער שפרייט דאס אויס אויף א חלק פון א אילן סרק, א בוים וואס געבט נישט ארויס קיין פירות, וויבאלד דאס איז נישט קיין חשוב'ע בוים פאר זיך ווערט עס בטל צום גפן, און אונטער די גאנצע אילן סרק וועט מען נישט מעגן פלאנצן קיין תבואה, הגם די כרם די גפן לויפט נאר ביזדערווייל אויף אפאר צווייגעלעך. איז אפיפירות מיינט סתם רערלעך וואס מען האט צאמגענומען געפלאכטן און אויסגעשטרעקט אויף דעם דעם גפן, און א אילן סרק מיינט אז מען האט עס ארויפגעצויגן אויף א ליידיגן בוים, איז וויבאלד די צוויי זאכן זענען נישט קיין חשובע זאכן פאר זיך, ווערן זיי בטל צום גפן, און מען וועט נישט מעגן פלאנצן אונטער דעם גאנצן אילן סרק און אונטער די גאנצע אפיפירות. משנה ד' המדלה את הגפן על מקצת אילן מאכל, אנדערש איז אבער די הלכה ווען איינער ציט ארויף די צווייגלעך פון א וויינשטאק אויף א חלק פון א בוים וואס געבט יא ארויס פירות, א אילן מאכל איז מען נישט מבטל צום גפן, איז מותר להביא זרע אל תחת המותר, אונטער דעם חלק וואו ס'ציט זיך די טרויבן צווייגלעך טאר מען זיכער נישט איינפלאנצן, אבער אונטער די אנדערע צווייגלעך פון דעם בוים מעג מען יא אריינברענגען זאמען, ווייל ס'איז א חשוב'ע בוים די אילן מאכל און מ'איז עס נישט מבטל צום גפן, דארט וואו ס'ציט זיך די טרויבן טאר מען נישט וואקסן אונטער דעם, טאר מען נישט פלאנצן אונטער דעם, אבער ארום דעם פון אלע זייטן מעג מען יא. ואם הילך החדש, אויב די נייע צווייגלעך פון די טרויבן האבן זיך אויסגעשפרייט און ס'האט אנגעהויבן גייען אויכעט אקעגן די זרע, יחזירנו, איז דא א עצה אז מ'דרייט עס צוריק, מ'בייגט צוריק די צווייגעלעך אויף אהינטער, און אזוי ווערט נישט אסור די תבואה וואס וואקסט אונטער דעם, און מ'מעג נאך יעצט גיין ווייטער פלאנצן תבואה אויף די אנדערע חלקים אונטער די אנדערע צווייגעלעך פון דעם אילן מאכל וואו ס'ציט זיך נישט די שטרענגלעך פונעם טרויבן בוים. מעשה שהלך רבי יהושע אצל רבי ישמעאל לכפר עזיז, רבי יהושע איז געגאנגען צו רבי ישמעאל צו דעם דערפל עזיז, והראהו רבי ישמעאל האט געוויזן פאר רבי יהושע גפן, א וויין שטאק וואס איז מודלה, ס'האט זיך געהויבן און ס'האט זיך געצויגן על מקצת תאנה, א תאנה איז דאך א פייגן בוים, א פייגן בוים איז מען נישט מבטל צו דעם גפן. אמר לו האט ער אים געזאגט, מה אני להביא זרע אל תחת המותר, רבי ישמעאל האט געפרעגט פון רבי יהושע, מעג איך איינפלאנצן זאמען אונטער די איבריגע חלק פון דעם תאנה בוים וואו ס'ציט זיך נישט העכער דעם קיין גפן? אמר לו מותר, האט ער אים געזאגט יא דו מעגסט, ווייל די תאנה איז א פרוכט בוים וואס דאס ווערט נישט בטל צום גפן. והעלהו משם האט אים רבי ישמעאל ארויפגעפירט פון דארט לבית המגניה וואס דאס איז געוועזן א צווייטע געגנט, והראהו מען האט אים געוויזן געפן א וויינשטאק שהיא מודלה וואס איז געווען אויפגעהויבן די צווייגלעך האבן זיך געצויגן על מקצת הקורה אויף א באלקען וואס דאס איז בסדן של שקמה א שקמה בוים וואס דאס איז אויך א מין תאנים אבער תאנים וואס וואקסן אין די מדבר צו אין די וועלדער דאס איז נישט ממש קיין אילן מאכל ובו קורות הרבה, די בוים האט געהאט אסאך אזעלכע צווייגלעך וואס דא ווערט עס אנגערופן קורות ווייל ס'איז זייער חשוב'ע צווייגלעך מען מאכט פון דעם באלקענעס. האט ער אים געפרעגט וואס איז די הלכה, ס'האט זיך געצויגען אויף די חלק פון איין צווייגל, צו מעג איך פלאנצן אונטער די אנדערע צווייגלעך? אמר לו האט אים רבי יהושע געזאגט דא איז די הלכה אזוי, תחת הקורה זו אסור, אונטער די באלקן, אונטער די צווייג, וואס אויף א חלק פון דעם צווייג שלענגלט זיך די שטרענגלעך פון דעם גפן, איז אסור. הגם, ביי א אילן מאכל האט מען דאך געלערנט אז ווען ס'ציט זיך אויף איין צווייג מעג מען פלאנצן אונטער די אנדערע צווייגן, אבער די תאנים וואס וואקסן אויף דעם שקמה בוים זענען נישט אזעלכע חשוב'ע פיירות, די בוים איז נישט גענוג חשוב ס'זאל הייסן ממש א אילן מאכל, האט עס אביסל א דין ווי א אילן סרק, אז אונטער דעם צווייג אליין וואס אויף א חלק פונעם צווייג ציט זיך די גפנים שטרענגלעך טאר מען שוין אונטער דעם גאנצן צווייג נישט פלאנצן, אבער והשאר מותר. אונטער די איבעריגע צווייגלעך מעגסטו יא געהעריג איינפלאנצן זאכן, ס'ווערט באטראכט יעדע צווייגל, יעדע קורה, ווי א באזונדערע בוים. משנה ה איזהו אילן סרק, וואס הייסט דאס א אילן סרק? וואס ווערט בטל צום גפן, און אפילו דער גפן ציט זיך נאר אויף א חלק פונעם בוים טאר מען שוין נישט פלאנצן קיין זאמען אונטער די גאנצע בוים. כל שאינו עושה פירות, תנא קמא האלט, אויב ס'געט נישט ארויס קיין פירות, הייסט עס א אילן סרק, אז ס'געט יא ארויס א פירות, הייסט עס שוין א אילן מאכל, און ס'ווערט נישט בטל, און אזוי פסק'עט מען טאקע. רבי מאיר אומר הכל אילן סרק אפילו ס'וואקסט יא פירות הייסט עס נאך אלץ א ליידיגע בוים ס'איז נאך נישט חשוב גענוג אז ס'זאל נישט בטל ווערן צום בוים צום גפן חוץ מן הזית והתאנים נאר אויב דער בוים איז אן איילבירטן בוים אדער א פייגן בוים דעמאלטס האט עס א שטארקע חשיבות און ס'ווערט נישט בטל צום גפן. רבי יוסי אומר, כל שאין כמוהו נוטעין שדות שלימות הרי זה אילן סרק. יעדע מין בוים וואס איז נישט גענוג חשוב אז מען זאל מאכן פון דעם גאנצע פעלדער, ביימער פעלדער פון דעם מין, הייסט דאס אזוי ווי א אילן סרק און ס'ווערט בטל צום גפן. משנה ו', פסקי עריס, אויב א מענטש האט געהאט א עריס, דאס הייסט א שורה פון ביימער וואס האבן זיך געצויגן אויף אזעלכע רערלעך אין די זייט, און ס'האט זיך איבערגעהאקט אינדערמיט, ס'איז חרוב געווארן איין בוים אינדערמיטן, שמונה אמות ועוד, אויב ס'איז דא צווישן די פארבליבענע ביימער פון איין זייט און די פארבליבענע ביימער פון די אנדערע זייט אביסל מער ווי אכט אמות, א טפח מער, וועט מען זיך דערווייטערן כדי עבודת הכרם פון די רעכטע ביימער און פון די לינקע ביימער און אנפלאנצן די מיטעלסטע שטח, ס'הייסט מער נישט אזוי ווי א עריס. זאגט די משנה וכל מידות שאמרו חכמים בכרם אין בהם ועוד, חוץ מפסקי עריס, מ'טרעפט נישט אין ערגעץ לגבי די דינים פון א כרם אז די שיעורים זאלן האבן עפעס א ועוד, נאר דא איז דא שמונה אמות ועוד, שמועסט ער אויס די הלכה, אלו הן פסקי עריס, וואס מיינט דאס א איבערגעהאקטע עריס? עריס שחרב מאמצעו, ס'איז חרוב געווארן אינדערמיט, ס'איז אוועקגעפאלן א בוים פון צענטער, ונשתיירו בו, ס'איז אבער איבערגעבליבן אין דעם חמש גפנים מכאן וחמש גפנים מכאן פינף ביימער אויף די זייט פינף ביימער אויף די אנדערע זייט, דעמאלטס איז געזאגט געווארן די פריערדיגע הלכה, אם יש שם שמונה אמות, אויב ס'איז דא נאר אכט אמות, ס'איז נישטא קיין אכט אמות מיט א טפח וואס צוטיילט צווישן די ביימער וואס זענען געבליבן, לא יביא זרע לשם, טאר מען נישט איינפלאנצן קיין תבואה צווישן דעם. שמונה אמות ועוד אויב ס'איז יא געוועזן א טפח מער ווי אכט אמה, נותנין לו כדי עבודתו, געבט מען אים כדי עבודתו, וזורע את המותר און ער פלאנצט איין די איבריגע, וויפיל איז כדי עבודתו? זאגט די ברטנורא ס'ווענדט זיך, לויט רבי יוחנן בן נורי פון די ערשטע משנה וואס ער האט געזאגט אז א עריס האט נישט קיין דין כרם איז כדי עבודתו נאר זעקס טפחים אזוי ווי ביי א גפן יחידית דערווייטערט מען זעקס טפחים פון די רעכטע פאר ביימער און זעקס טפחים פון די לינקע פאר ביימער און די גאנצע מיטן קען מען אנפלאנצן לויט די תנא קמא פון די ערשטע משנה אז א עריס האט יא א דין כרם, דארף מען זיך דערווייטערן פיר אמות פון די רעכטע ביימער און פיר אמות פון די לינקע ביימער, קומט אויס אז נאר איין טפח אין צענטער מעג מען אנבויען. שמועסט די ברטנורא אויס אז אפילו דער וואס האט געזאגט אז א עריס האט א דין פון א כרם, איז עס נישט ממש ווי א כרם לגבי אלע הלכות, והא ראיה, פסקי עריס אז ס'איז אויסגעפליקט צווישן א עריס איז גענוג אז ס'איז דא אכט אמה מיט א טפח אז מ'זאל שוין מעגן אנפלאנצן אינדערמיט. ביי א געהעריגע כרם פארלאנגט זיך ביי קרחת הכרם אז ס'זאל זיין אויסגעפליקט זעכצן אמה ליידיג אינדערמיט אז מ'זאל מעגן אנפלאנצן. נאך א חילוק איז דא, ווען איינער פלאנצט איין אין די ד' אמות פון א ריכטיגע כרם טוט עס יא אלעס אסר'ן, ס'ווערט כלאים און ס'אסור בהנאה, אבער ווען איינער זאל איינפלאנצן ביי די פסקי עריס פון זעקס טפחים און ווייטער, טוט עס נישט אסר'ן אזוי ווי מ'וועט זעהן אין די קומענדיגע פרק. משנה זיין, עריס שהוא יוצא מן הכותל, מתוך הקרן, וכלה לערנט די ברטנורא פשט אזוי, ס'איז געוועזן א רייע ביימער, פינף ביימער, וואס זענען געוועזן ביי א וואנט פון א הויז, אבער ס'איז נישט געווען ממש אין א רייע איינס נעבן די אנדערע, נאר ס'איז געוועזן דריי איינס נעבן די אנדערע ביי איין ווינקל פונעם הויז, און ביי די אנדערע ווינקל פונעם הויז איז געווען נאך צוויי, סאו אלעס אינאיינעם איז טאקע געווען פינף, אבער ס'איז נישט געווען נאנט די דריי צו די צוויי. הייסט דאס נישט ממש ווי א עריס, זאגט דער תנא קמא נותנין לו עבודתו, מען דערווייטערט כדי עבודה פון א גפן יחידית, זעקס טפחים פון די רעכטע דריי ביימער און זעקס טפחים פון די לינקע צוויי ביימער, וזורע את המותר, מען קען איינפלאנצן אין צענטער לענגאויס דעם גאנצן וואנט, אפילו אויב די וואנט איז קערצער ווי פיר איילן. ר' יוסי אומר ניין, אם אין שם ארבע אמות, אויב ס'איז נישט דא דארטן קיין פיר אמה, במשך די פינף ביימער די גאנצע וואנט איז נישט לאנג קיין פיר איילן, לא יביא זרע לשם זאל מען בכלל נישט איינפלאנצן דארטן קיין תבואה. זאגט די ברטנורא אז רבי יוסי גייט לשיטתו, וואס אין די פריערדיגע פרק האבן מיר געלערנט אז אויב מען האט איינגעפלאנצט א געפן יחידית אין א גריב אין א גת, איז אויב ס'איז נישט דא אין דעם גריב קיין ד' אמות, לאזט ער נישט איינפלאנצן דארטן קיין שום זאמען אפילו מען דערווייטערט זיך כדי עבודת גפן יחידית זעקס טפחים. פארוואס דארף ער לאזן הערן זיין שיטה אויף צוויי פלעצער? ווייל אויב ס'וואלט נאר געשטאנען יענע הלכה ווען ס'איז איינגעפלאנצט אין א גריב, וואלט איך געזאגט אז דארטן וואו ס'איז פארמאכט פון אלע פיר זייטן, וואלט איך געזאגט אז דארט פארלאנגט רבי יוסי אז ס'זאל זיין גרויס פיר אמה, אבער דא וואו ס'איז איינגעפלאנצט נעבן א וואנט, ס'איז נישט ארומגענומען פון אלע פיר זייטן, וואלט איך געזאגט אז אפילו ווען ס'איז קלענער ווי פיר איילן די שטח פון די ביימער זאל מען מעגן איינפלאנצן אינדערמיט נאכדעם וואס מ'געט עבודת הכרם לכאן ולכאן, עבודת גפן יחידית, און ווען ס'שטייט ווען נאר די שטח דא ביי די וואנט. וואלט איך געזאגט אז דא האט רבי יוסי געהאלטן אז ס'פעלט זיך אויס פיר איילן, ווייל ס'איז דאך דא דא פינף גפנים, אלעס אין איינעם, ווען מ'רעכנט צוזאם די דריי ביימער פון די ווינקל פונעם הויז, און צוויי ביימער פון די אנדערע זייט, האסטו דאך דא פינף ביימער, וואס פינף ביימער איז שוין א חשוב'ע עריס. אבער דארטן ביי די גת ונקע וואס ס'איז איינגעפלאנצט נאר א גפן יחידית, וואלט איך אפשר געזאגט אז אפילו ס'איז נישט דא קיין פיר איילן, זאל מען מעגן אריין ברענגען זאמען, לאזט מען מיר הערן אויף ביידע פלעצער אז ניין. משנה חית. הקנים היוצאים מן העריס. האבן מיר דאך געלערנט אין די גאנצע פרק אז ס'איז דא א הלכה פון א עריס וואס דאס מיינט צווייגלעך פון א טרויבן בוים וואס ציען זיך אויף רערלעך, געפלאכטענע רערלעך, אז דאס האט א דין פון א ארז, און ד' אמות פון אלע זייטן ארום דארף מען זיך דערווייטערן כאילו ס'וואלט געוועזן א כרם. זאגט יעצט די משנה, אויב ס'איז דא קנים, רערלעך פון דעם עריס, וואס ציען זיך ארויס אביסל ווייטער פון די ד' אמות, וחס עליהן לפסקן, ער שוינט עס פשוט אפ, ער וויל עס נישט אפהאקן, אבער נישט ווייל ער וויל אז די טרויבן צווייגלעך זאלן זיך ציען ביז וואו די רערלעך גייען, איז כנגדן מותר. מען מעג איינפלאנצן זאמען אונטער די רערלעך וואס ציען זיך ארויס פונעם עריס. איך באטראכט עס ווי יענץ איז שוין נישט קיין חלק פונעם עריס, און וויבאלד ס'איז שוין אינדרויסן פון די עבודת הכרם פון די פיר אמות וואו די צווייגלעך גייען, מעג מען דארטן איינפלאנצן אונטער דעם. אויב אבער עשאן ער האט געמאכט די רערלעך וואס שטעקן זיך ארויס פונעם עריס כדי שיהלך עליהן החדש, זיין ציל איז אז ווען די צווייגלעך וועלן זיך צווואקסן און צושפרייטן זאל עס אויכעט ארויפגיין אויף יענע רערלעך, אסור טאר מען שוין נישט איינפלאנצן לכתחילה אונטער די קנים. משנה ט'. הפרח היוצא מן העריס, רעדט מען ווייטער אז ס'איז דא די טרויבן צווייגלעך ציען זיך אויף די געפלאכטענע רערלעך וואס הייסן עריס, אבער איין בלימל, איין צווייגל פון די טרויבן ביימער האט ארויסגעשטארט איבער דעם בעטל פון געפלאכטענע ריטלעך וואו ס'ציען זיך אלע צווייגן, איז אונטער דעם צווייגל, אונטער דעם בלעטל, טאר מען נישט איינפלאנצן. אבער נישט אז מען דארף זיך דערווייטערן פון דעם ד' אמות, נאר ממש פונקט אונטער דעם, רואין אותו כאילו מטוטלת תלויה בו, איך באטראכט דאס כאילו ס'הענגט אראפ פון דעם א בענדל מיט א שווערע געוויכט, מיט א שווערע שטיין, און פונקטליך וואו ס'ענדיגט זיך דער בענדל, דאס הייסט וואו דער בלעטל ענדיגט זיך, פון דארט און ווייטער מעג מען שוין פלאנצן, נאר אונטער דעם צווייגל טאר מען נישט פלאנצן. כנגדו אסור, אקעגן איבער דעם צווייגל איז אסור, אבער אהינציר מעג מען יא. וכן בדלית, די זעלבע זאך א גפן יחידית, א איינצעלע בוים וואס איז אויפגעהאנגען אויף שטאנגען, דאס האט נישט קיין דין עריס, א עריס איז דאך נאר ווען ס'איז פינף טרויבן ביימער איינס נעבן די אנדערע, וועט אויך זיין די הלכה אזוי, אז אויב איין צווייגל פארשפרייט זיך ארויס פון די זעקס טפחים וואס דאס איז די עבודה פון א גפן יחידית וואס מ'דארף דערווייטערן, איז אויכעט אונטער דעם צווייגל זיין אסור צו פלאנצן און מען רעכנט אויס כאילו מטוטלת תלויה בו מען קוקט פונקטליך גראד אראפ טאר מען נישט פלאנצן אבער אויף אלע זייטן מעג מען יא. זאגט די משנה המותח זמורה מאילן לאילן ווען איינער ציט אויס א צווייגל פון א טרויבן בוים צו א צווייטע בוים ס'שלענגלט זיך פון איין בוים צו די אנדערע תחתיה אסור טאר מען אונטער דעם צווייגל נישט פלאנצן. אבער נאר אונטער דעם צווייגל, פון די זייטן וועט מען יא מעגן פלאנצן. סיפקה בחבל או בגמי, אויב ס'איז נישט געווען גענוג לאנג די צווייג וואס האט נישט דערגרייכט צום אנדערן בוים, און ער האט עס צוגעבינדן מיט א שטריק, אדער מיט א געוויסע גראז, איז תחת הסיפוק מותר, אונטער דעם צוגעשטעלטן שטריק אדער גראז וועט מען יא מעגן פלאנצן, נאר אונטער דעם צווייגל טאר מען נישט פלאנצן. אויב עשאו האט געמאכט דעם שטריק וואס ער האט צוגעבינדן אדער דעם גמי כדי שיהלך עליו החדש, די ציל איז געוועזן אז די נייע טרויבן ביימער, די נייע צווייגלעך זאלן ארויפוואקסן אויף דעם חבל אדער אויף דעם גמי אויך, אסור, טאר מען שוין נישט איינפלאנצן קיין זאמען, אויך נישט אונטער דעם חבל אדער דעם גמי. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף כ ז עמוד א', רב איקלע לבי גניבה, רב איז אנגעקומען צו דעם בית המדרש פון גניבה, וצלי האט ער געדאווענט של שבת, די שבת'דיגע מעריב, בערב שבת, ער האט מקבל שבת געווען פרי, ער האט געהאלטן אז פון פלג המנחה מעג מען שוין דאווענען מעריב, האט ער געדאווענט דעם שבת'דיגן שמונה עשרה אין ערב שבת. והוה מצלי רבי ירמי' בר אבא לאחורי דרב, דער רבי ירמי' בר אבא האט זיך געשטעלט הונטער רב, און ער האט געדאווענט זאגט דער בעל הלכות גדולות א וואכענדיגע שמונה עשרה, ער האט נאך געהאלטן ביי מנחה, וסיים רב, רב האט פריער געענדיגט ווייל ער האט דאך געדאווענט א קערצערע שמונה עשרה, ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמי', רבי ירמי' האט געדאווענט א וואכענדיגע שמונה עשרה האט עס געדויערט לענגער, האט רב נישט אויסגעטרעטן און ער איז נישט אדורך געגאנגען צווישן ר' ירמי' און די וואנט ווייל ער האט נישט געוואלט איבערהאקן דאס דאווענען פון ר' ירמי' מען טאר נישט אדורך גיין פארנט פון א מענטש וואס דאווענט. שמע מינה תלת, פון די מעשה זעט מען דריי הלכות. שמע מינה מתפלל אדם של שבת בערב שבת, מען מעג מקבל שבת זיין פון נאך פלג המנחה מעג מען שוין דאווענען מעריב. ושמע מינה מתפלל תלמיד אחורי רבו, רבי ירמי' בר אבא איז דאך געוועזן א תלמיד פון רב, מען זעהט אז א תלמיד מעג דאווענען אונטער זיין רעבן, און ס'הייסט נישט אזוי ווי ס'איז נישט קיין דרך ארץ, עמער באלד זעהן אז דאס איז נישט ממש אזוי נאר א תלמיד חבר מעג, ושמע מינה מען לערנט ארויס פון דעם אסור לעבור כנגד המתפללים, מען טאר נישט פארבייגיין פארנט פון איינער וואס דאווענט. מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי דאס א ראיה צו רבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי אסור לעבור כנגד המתפללים. פרעגט די גמרא איני והא רבי אמי ורבי אסי חלפי, רבי אמי און רבי אסי ווען איינער פון זיי האט געדאווענט איז דער צווייטער יא אדורך געגאנגען פון פארנט, ענטפערט די גמרא רבי אמי ורבי אסי חוץ לארבע אמות הוא דחלפי, אינדרויסן פון די פיר איילן פונעם דאווענען מעג מען יא אדורך גיין נאר אין די פיר איילן טאר מען נישט. פרעגט די גמרא, ורבי ירמי' היכי עביד הכי, ווי האט רבי ירמי' זיך געמעגט שטעלן שמונה עשרה אונטער זיין רעבן? והא אמר רב יהודה אמר רב, לעולם אל יתפלל אדם, א מענטש טאר זיך נישט שטעלן שמונה עשרה לא כנגד רבו, דאס הייסט, אויף די זעלבע שורה, אויף די זייט פונעם רעבן, כאילו ער איז די זעלבע חשוב פונעם רעבן, ולא אחורי רבו, און נישט הונטער זיין רעבע, ווי רש י זאגט דאס הייסט א גאות, און ווי תוספות זאגט אז דאס קוקט אויס ווי ער ביקט זיך עפעס צו זיין רעבן. ותניא אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא רבי אליעזר אומר, המתפלל אחורי רבו ווער ס'דאווענט הינטער זיין רעבין והנותן שלום לרבו, אדער ער געבט שלום פאר זיין רעבין זאגט רש י אזוי ווי מ'זאגט פאר א געווענליכע מענטש, ער זאגט נישט שלום עליך רבי נאר שלום עליכי עליך, אדער והמחזיר שלום לרבו ער ענטפערט צוריק שלום פאר זיין רעבין אזוי ווי פאר א געווענליכע מענטש נישט ווי פאר א רעבין פאסט מיט דרך ארץ, והחולק על ישיבתו של רבו ער קריגט אויף די ישיבה פונעם רעבין ער עפענט זיך אן אייגענע ישיבה ער טיילט זיך אפ. והאומר דבר שלא שמע מפי רבו, איינער וואס ער זאגט נאך א זאך וואס ער האט נישט געהערט פון זיין רעבן, זאגט דער ראש, און דאס מיינט אז ער זאגט עס יא נאך פונעם רעבן, ער האט עס נישט געהערט פון זיין רעבן און זאגן זאגט ער עס יא נאך אין זיין רעבן'ס נאמען. אדער ווי די דברי חמודות ברענגט אז דער רמב ם לערנט אביסל אנדערש פשט. א מענטש וואס אונז ווייסן מיר אז יעדע זאך וואס ער זאגט האט ער געווענליך געהערט פון זיין רעבין, וועט ער טאקע נישט מעגן זאגן נאר זאכן וואס ער האט געהערט פון זיין רעבין ווייל אז נישט יעדע זאך וואס ער זאגט מיינען מענטשן אז ער האט עס געהערט פון זיין רעבין. איז איינער וואס טוט איינע פון די זאכן גורם לשכינה שתסתלק מישראל? נו ווי האט רבי ירמי' בר אבא זיך געמעגט שטעלן שמונה עשרה הינטער זיין רעבין רב? ענפערט די גמרא שאני רבי ירמי' בר אבא דתלמיד חבר הוה ער איז נישט געוועזן קיין תלמיד מובהק ער איז געוועזן א תלמיד חבר ער איז געוועזן א שטיקל תלמיד. והיינו דקאמר ליה רבי ירמי' בר אבא לרב מי בדלת פאר דעם פארשטייט מען שוין אויכעט פארוואס רבי ירמי' בר אבא האט דעמאלטס געפרעגט פון רב ווען ער האט געדאווענט מעריב אינמיטן ערב שבת נאכמיטאג האט ער אים געפרעגט דו האסט דיך שוין אפגעשיידט פון מלאכות אמר ליה אין בדילנא, יא, כ'האב מיך שוין אפגעשיידט פון מלאכות. ולא אמר מי בדיל מר, ער האט אים נישט גערופן מר בלשון רעבע בלשון חשיבות, טאקע ווייל ער איז געוועזן א חבר און א תלמיד אין איינעם, ער איז נישט געווען קיין תלמיד מובהק, פארדעם האט ער געמעגט רעדן צו אים אזוי און אים זאגן מי בדלת. פרעגט די גמרא, ומי בדיל? האט זיך דען רב טאקע אפגעשיידט פון מלאכות ווען ער האט געדאווענט מעריב פרי? והאמר ר' אבין, פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת, רבינו הקדוש האט אמאל געדאווענט די שבת'דיגע מעריב ערב שבת נאכמיטאג, ונכנס למרחץ, ער איז נאך נאכדעם אריינגעגאנגען אין באד, ויצא און ער איז ארויסגעקומען ושנה לן פרקין, אונז האמיר געלערנט א פרק מיט אים, ועדיין לא חשכה, עס איז נאך אלץ נישט געווען טונקל זעט מען אז ווען מען איז מקבל שבת פרי, מען דאווענט מעריב אינמיטן פרייטאג, מעג מען נאך גיין אין מרחץ אריין וואס דאס איז לכאורה א זאך וואס איז אסור צו טון, זעט מען אז מען איז נישט מקבל שבת. ענפערט די גמרא אמר רבא, ההוא דנכנס להזיע, ער איז נישט געגאנגען דארטן זיך צו וואשן ממש, ניין ער איז אריינגעגאנגען דארטן צו שוויצן, וקודם גזירה הוה און דאס איז געווען נאך פאר מען האט גוזר געווען אז מען טאר נישט שבת גיין אין א שוויץ, ממילא באמת ווען איינער דאווענט מעריב פרי האט ער זיך שוין יא מקבל שבת געווען און מען טאר שוין נישט טון קיין שום מלאכה, רבי איז אריין געגאנגען אין א מרחץ ווייל דעמאלטס איז עס נאך מותר געווען אריין צו גיין כאפן א שוויץ. זאגט דער זוהר הקדוש וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם רבי אלעזר פתח שטייט א פסוק אין תהלים אל תהיו כסוס כפרד אין הבין איר זאלט נישט זיין ווי די בהמות די פערד און די מוילאייזל וואס זיי פארשטייען נישט

לא מסתכלין זיי קוקן זיך נישט אום ולא משגיחין בהיך אנפין מיט וועלכען פנים יקומון וועלן זיי שטיין ליומא דדינא עלאה דעם טאג פונעם גרויסן דין דעם אויבערשטן דין כד יתבע לון מלכא עלאה עלבונא דאורייתא דצווחת לקבליהון ווען דער אייבערשטער וועט פאדערן פון זיי די פארשעמונג פון די תורה וואס האט געשריגן קעגן זיי ולא אהדרו אנפין לקבלה און זיי האבן זיך נישט אויסגעדרייט דעם פנים צו איר דכלהו פגימין בכלא אלע זענען פגום אין אלע זאכן דלא ידעו מהימנותא דמלכא עלאה ווייל מען ווייסט נישט די אמונה פונעם מלך עליון. וויי לון א רחמנות אויף זיי וויי לנפשהון וויי איז אויף זייער נפש דהא אורייתא ביה אסהידת ואמרת די תורה האט דאך געווארענט און געזאגט מי פתי יסור הנה ווער ס'איז א פתי זאל זיך ווענדן צו מיר וחסר לב ואמרה לו שטעלט ער זיך מהו חסר לב וואס מיינט דאס א חסר לב ס'קען נישט מיינען ממש א מענטש וואס ער האט נישט קיין שכל ווייל די תורה רופט נישט צו איינעם וואס האט נישט קיין שכל ער וועט דאך נישט פארשטיין די תורה נאר דאס מיינט צו זאגן דלית ליה מהימנותא א מענטש וואס ער האט נישט קיין אמונה, דמאן דלא אשתדל באורייתא ווער ס'לערנט נישט קיין תורה לאו ביה מהימנותא, און נישט דא אין אים קיין אמונה, ופגים הוא מכלא, איז ער פעלערדיג פון אלעס. שטעלט ער זיך אויף די לשון וחסר לב ואמרה לו, ואמרה לו איז א לשון עבר, אומרה לו מבעי ליה, ס'וואלט געדארפט שטיין אומרה לו, זי זאגט צו אים, וואס הייסט ואמרה, כמה דאת אמר, אומרה לקל סלעי, אזוי וואלט געדארפט שטיין אומרה, מאי ואמרה, אלא לאכללא, אריינצורעכענען ולאתוספא און צוצוגעבן אורייתא דלעילא, אז די תורה פון אויבן די מידת הבינה, וואס דאס איז פארהוילן, דאס טוט אויכעט ווארענען דעם מענטש, און דערפאר שטייט א לשון עבר. דהיא קרייה ליה חסר לב, פגים ממהימנותא אז ס'פעלט אים פון די אמונה. דהכי תנינן אזוי האבן מיר געלערנט כל מאן דלא אשתדל באורייתא ווער ס'לערנט נישט קיין תורה אסור למקרב לגביה טאר מען זיך נישט דערנענטערן צו אים לאשתתפא בהדיה זיך צאמצושטעלן מיט אים ולמעבד ביה סחורתא צו מאכן מיט אים געשעפטן וכל שכן למהך עמיה בארחא כל שכן אז מ'טאר נישט גיין מיט אים אינאיינעם אין וועג דהא לית ביה מהימנותא ער האט דאך נישט קיין אמונה אין זיך מ'קען אים נישט טראסטן ועל דא תנינן, כל בר נש דאזיל בארחא יעדער מענטש וואס גייט אויפן וועג ולית עמיה מלי דאורייתא ס'נישט דא מיט אים קיין ווערטער פון די תורה אתחייב בנפשיה איז ער מתחייב בנפשו, כל שכן מאן דאזדווג בארחא איינער וואס גייט אין וועג עם מאן דלית ביה מהימנותא מיט א צווייטן מענטש א שותף וואס ער האט נישט קיין אמונה, דלא חשיב ליקרא דמאריה ודידיה, דער מענטש וואס האט נישט קיין אמונה טוט דאך נישט מחשיב זיין די כבוד פונעם אייבערשטן און ער טוט נישט מחשיב זיין די כבוד פון זיין באגלייטער דלא חס על נפשיה. דער וואס גייט מיט אזא מין באגלייטער טוט נישט רחמנות האבן אויף זיין אייגענע זעהל. רבי יהודה אמר, מאן דלא חס על נפשיה, איינער וואס האט נישט קיין רחמנות אויף זיך אליין, היך ישלוף נפשא דכשרא לבריה, ווי קען אים געלונגען ארויסצונעמען אן ערליכן נפש פאר זיין זון? אמר רבי אלעזר, תווהנא איך ווינדער מיך על דרא אויפן דור, והא איתמר מלה, יעצט האבן מיר דאך שוין געלערנט, וכו'. ועל דא כתיב אל תהיו כסוס כפרד אין הבין, מ'זאל זיך נישט אויפפירן ווי קיין בהמות, נאר מ'דארף זיך אויפפירן מיט א קדושה, און דעמאלטס קען מען זוכה זיין אראפצוברענגען הייליגע נשמות. זכאין אינון צדיקייא וואויל איז די צדיקים דמשתדלי באורייתא וואס זענען עוסק אין די תורה וידעין ארחוי דקודשא בריך הוא זיי ווייסן די וועגן פונעם אייבערשטן ומקדשי גרמייהו בקדושה דמלכא זיי הייליגן זיך מיט די קדושה פונעם קעניג ואשתכחו קדישין בכולא זיי ווערן געפונען הייליג אין אלע ענינים ובגין כך משלפי רוחא דקדושה מלעילא זיי ציען אראפ הייליגע גייסטן פון אויבן ובנייהו כולהו זכאי קשוט אלע זייערע קינדער זענען ערליכע אמת'ע צדיקים ואקרון בני מלכא זיי ווערן אנגערופן קינדער פונעם קעניג בנין קדישין הייליגע קינדער, זאגט דער רמב ם אין הלכות איסורי ביאה פרק כ ב, אין דורשין בסתרי עריות בשלושה, מען טאר נישט דרש'נען, א רבי טאר נישט לערנען מיט דריי פון זיינע תלמידים די פארבארגענישן פון די דינים פון עריות, מפני שהאחד טרוד בשאלת הרב, איינער איז פארנומען אויפצופרעגן דעם רעבן, והשניים און די צוויי אנדערע נושאין ונותנין זה עם זה, זיי פארהאנדלען איינער מיט'ן צווייטן, ואין דעתם פנויה לשמוע, זיי לייגן נישט צו קיין הארץ אויסצוהערן. ולפי שדעתו של אדם קרובה אצל עריות, א מענטש האט א נטיה צו די ענין פון עריות, זיין הארץ ציט אים, ס'גליסט אים צו די ענין פון עריות, איז אם נסתפק לו דבר ששמע, אויב ער האט א ספק אויף עפעס א הלכה צו ער האט עס געהערט פון זיין רעבן צו נישט, מורה להקל פסק'נט ער זיך להקל, דערפאר טאר דער רבי נישט לערנען מיט דריי תלמידים אויף אמאל, ווייל די צוויי וואס הערן נישט אויס וועלן בלייבן אין ספק אין פארשידענע דינים און וועלן קומען מיקל זיין. לפיכך אין דורשין אלא לשניים דער רבי זאל דרשענען נאר פאר צוויי תלמידים, כדי שיהיה האחד השומע מפנה דעתו ויודע מה שישמע מן הרב, דער איינער איז עוסק און ער פרעגט דעם רעבן זאכן און דער צווייטער האט נישט מיט וועם צו פארברענגען אין די צייט, וועט ער זיצן און אויסהערן און ער וועט יא וויסן קלאר וואס די הלכה איז. זאגט דער רמב ם אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש, וואס איז אזוי שווער פאר רוב פונעם פאלק זיך אפצושיידן דערפון, אלא מן העריות והביאות האסורות. אמרו חכמים בשעה שנצטוו ישראל על העריות, בכו, האבן זיי געוויינט, וקיבלו מצוה זו בתרעומות ובכיה, מיט א געוויין, מיט א אפרעדעריי, שנאמר, בוכה למשפחותיו דרש'נט מען דאס על עסקי משפחות, זיי האבן זיך באקלאגט אויף די דינים פון עריות וואס האבן צו טון מיט משפחה. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, האלט מען דא ביי די צוועלעפטע עיקר פון תשובה, צריך שיחקור וידע ויכיר, דער מענטש דארף נאכפארשן און וויסן און אנערקענען גודל העונש לכל אחד מעוונותיו, די הארבע שטראף פון יעדע פון זיינע עבירות וואס ער איז באגאנגען, באיזה מהן יש מלקות, ובאיזה יש חייבי כריתות, ובאיזה יש חייבי מיתות בית דין. למען ידע גודל עוונו בהתוודותו ווען ער וועט זיך מתוודה זיין זאל ער וויסן די הארבקייט פון די עבירה וימרר בבכי על אשר הכעיס תמרורים ער זאל וויינען פארביטערטערהייט אויף דעם וואס ער האט דערצערנט דעם אייבערשטן מיט אזעלכע הארבע עבירות ולמען יוסיף להכנע און אזוי וועט ער זיך מער מכניע זיין ולמען יפחד מעווינותיו ער וועט ציטערן צוליב זיינע עבירות כי העבירות החמורות די הארבע עבירות תשובה תולה כפרתן די תשובה מאכט נאר אז די כפרה זאל הענגען ויסורים ממרקין ער דארף באקומען יסורים וואס זאל אים אויסלייטערן די עבירות וכן כתוב ראי דרכך בגיא דעי מה עשית דו דארפסט וויסן וואס דו האסט געטון די דרייצענטע עיקר איז וצריך להיות העבירות הקלות אפילו די לייכטע גרינגע עבירות דארפן זיין חמורות בעיניו ס'דארף זיין זייער הארב אין זיינע אויגן לארבעה פנים צוליב פיר טעמים. האחד איין טעם כי אין לו להביט לקטנות העבירה, מען קוקט נישט אויף די קליינקייט פון די עבירה, אבל יביט מען דארף קוקן לגדולת מי שהזהיר עליה, די גרויסקייט פון דער אייבערשטער וואס ער האט געווארנט דערויף. והשני די צווייטע סיבה כי היצר שולט בעבירות הקלות, דער יצר הרע טוט זייער שנעל געוועלטיגן און איבעררעדן דעם מענטש צו גרינגע עבירות, ואולי תהיה זו סיבה, דאס וועט אפשר זיין א סיבה להתמיד בהן אז ער זאל עס טוען איינמאל און נאכאמאל, ואז יחשבו גם הם כחמורות, און דעמאלטס וועלן די לייכטע עבירות אויכעט פאררעכנט ווערן ווי הארבע, בהצטרף עונש כל פעם ווען דו וועסט צאמרעכענען די שטראפן פון יעדע מאל. ומשלו על זה, מען האט געמאכט א משל אויף דעם, מחוט של משי, א דינע פאדעם פון זייד, שהוא נרפה וחלש, ס'איז זייער שוואך, אבער וכאשר יכפלו אותו כפלים רבים אז מען דאפלט עס אסאך מאל, יעשה עבות חזקה וועט עס מאכן גאר א שטארקע שטריק. השלישי די דריטע טעם כי בהתמדתו על העבירה, ווען מען טוט איין עבירה נאכאמאל און נאכאמאל, נעשית לו כהיתר, ס'ווערט ביי דעם מענטש ווי א היתר גמור, ויפרוק עולה מעליו, ער ווארפט אראפ דעם יאך פון די עבירה פון אויף זיך, ולא ישתמר ממנה, וועט זיך מער נישט היטן דערפון, ויחשב וועט דער מענטש גערעכנט ווערן עם פורקי עול, ומומרים לדבר אחד. והרביעי און די פערדע טעם כי אם נצחו היום היצר בדבר קטן, היינט האט אים די יצר הרע באזיגט מיט א קליינע זאך, אבער ינצחהו מחר בדבר גדול מארגן וועט ער אים בייקומען מיט א גרויסע זאך. כמו שאמרו רבותינו ז"ל כל המשבר כלים בחמתו, איינער וואס צוברעכט כלים אין זיין צארן, יהי' בעיניך זאלסטו אים באטראכטן כאילו עובד עבודה זרה, שכך דרכו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו לך עבוד עבודה זרה. ונאמר שטייט א פסוק אין בראשית, הלא אם תיטיב שאת, פירוש, למה נפלו פניך האט דער אייבערשטער געזאגט פאר קין פארוואס איז דיין פנים געפאלן, הלא אם תיטיב מעשיך אז דו וועסט פארבעסערן דיינע מעשים ותשוב אלי און דו וועסט זיך צוריקקערן צו מיר, שאת, פירוש, תשא פניך דו וועסט אויפהייבן דיין פנים, מלשון כי אז תשא פניך ממום, ויש לפרשו מלשון סליחה, מען וועט דיך פארגעבן, אבער ואם לא תיטיב ווייל דו וועסט זיך נישט פארבעסערן, לפתח חטאת רובץ, אם לא תשוב מאשר חטאת איז לא העון אשר בידך לבדו ילין אתך, נישט נאר די איינע עבירה וועט זיין מיט דיר, כי היצר רובץ לפתח, דער יצר הרע הויערט ביים עפענונג להחטיא אותך בכל אשר תלך, ער וויל דיך מאכן זינדיגן אויף יעדן פלאץ וואו דו גייסט, ונצח אותך תמיד, און ער וועט דיך שטענדיג באזיגן, אחרי אשר ניצח אותך, וויבאלד ער האט דיך שוין איינמאל באזיגט. ויוקש לך, ער וועט דיר אונטערשטעלן שטרויכלונגען וגם נלכדת, און דו וועסט אריינפאלן אין זיינע שטרויכלונגען ולא שבת, און דו וועסט זיך נישט קענען צוריקקערן. ואליך תשוקתו שטייט אין פסוק. להדיחך, ער גליסט צו דיר דיך צו פארשטויסן, ואורב לך ער לאקערט אויף דיר בכל עת צו יעדע צייט. פירט דער פסוק אויס ואתה תמשל בו דו קענסט אבער געוועלטיגן אויף אים אם תרצה להתגבר עליו אויב דו ווילסט דיך שטארקן, על כן תענש על החטא, דערפאר וועסטו יא באשטראפט ווערן אויף יעדן עבירה, אחרי אשר נתתי לפניך היכולת לכבוש את יצרך, ווייל איך האב דיר געגעבן א מעגליכקייט צו באצווינגען דעם יצר הרע. ואמר שלמה המלך עליו השלום, בז לדבר, איינער וואס טוט גרינגשעצן א זאך יחבל לו, וועט ער ליידן דערפאר, וירא מצוה, ווער ס'האט מורא פון די מצוה הוא ישולם, אמר זה על הבז לעבירות הקלות, ער זאגט דאס אקעגן א מענטש וואס ער טוט גרינגשעצן אין די גרינגע עבירות, כי יחבל לו מן הפנים אשר זכרנו, ס'וועט אים שלעכט ווערן צוליב די טעם וואס ער האט פריער געגעבן. וירא מצוה, שהוא ירא לבטל מצוה, א מענטש וואס ער האט מורא צו צושטערן א מצוה כאשר יירא מעבירה חמורה, פונקט ווי ער האט מורא פון א הארבע עבירה האט ער אויכעט מורא איבערצולאזן א מצוה און נישט מקיים זיין, הוא ישולם, דער מענטש איז פארגעברייט צו באקומען א גוטן שכר, הוא מתעתד אל הגמול השלם. ואמרו רבותינו ז"ל והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, ועוד אמרו שמצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, ששכר מצוה מצוה ושכר עבירה עבירה.